ס'איז געווען אזא צדקה צימער, יראי חטא, מענטשן, ערליכע אידן, האבן אריינגעלייגט דארט געלט שטילערהייט קיינער זאל זיי נישט זען, און ארעמעלייט, קינדער פון גבירים וואס זענען געווארן ארעמעלייט, פלעגן גיין דארט נעמען געלט שטילערהייט וואס קיינער האט זיי נישט געזען. ס'האט נישט געקוקט אויס ס'האבן זיך געדרייט דארט נאר גבירים, גבירים האבן אריינגעלייגט געלט, און גבירים וואס האבן נישט געהאט קיין געלט האבן גענומען פון דארט געלט. ווייטער לשכת הכלים, וואס איז דאס געווען די לשכת הכלים? זאגט די משנה כל מי שמתנדב כלי, זורקו לתוכה, ווער ס'האט געוואלט מנדב זיין א כלי אין בית המקדש האט עס דארט אריינגעווארפן, ואחת לשלושים יום, און איינמאל יעדע דרייסיג טאג הגזברים פותחין אותה עפענען אויף די גזברים די לשכה וכל כלי שמצאו בה צורך לבדק הבית און יעדע כלי וואס די בדק הבית האט געדארפט האבן א האמער צו וואס צו פאררעכטן אין בית המקדש מניחין אותו לאזט מען טאקע דארט ס'הייסט מ'האט עס טאקע גענוצט והשאר און אלע אנדערע כלים וואס בדק הבית האט נישט געדארפט נוצן נמכרין פלעג מען פארקויפן ודמיהן נופלין לבדק הבית און די געלט איז געגאנגען פארן בדק הבית. זאגט די הייליגע גמרא, מען האט דאך געזען אין די משנה די נושא פון לשכת חשאין, זאגט די גמרא, ר' יעקב בר אידי ור' יצחק בר נחמן הוון פרנסים, זענען געווען פרנסים זענען געווען גבאי צדקה, והוון יהבין לר' חמא אבוי דר' יושעיה דינר, זיי פלעגן געבן געלט פאר ר' חמא די טאטע פון ר' יושעיה, והוא יהב ליה לחורנין, און ער האט איבערגעגעבן די געלט פאר אנדערע, און ווי די מפרשים זענען מסביר אז דאס איז פון די העכסטע דרגות אין צדקה, אז די מענטשן וואס געבן צדקה ווייסן נישט פאר וועם זיי געבן, זיי געבן דאס געלט פאר די גבאי צדקה, און די עניים שפירן זיך אויך נישט ווי נצרכים, ווייל די גבאי צדקה געבן זיי נישט דאס געלט, נאר זיי געבן עס איבער פאר עפעס א דריטע מענטש, פאר רב חמא דא אין דעם ציור, און ער האט שוין איבערגעגעבן פאר די עניים כאילו א מתנה, סאו זיי האבן זיך נישט געשפירט ווי זיי נעמען פון צדקה. ווייטער זאגט די גמרא, ר' זכריה חתניה דרב לוי היו הכל מליזין עליו, מענטשן פלעגן רעדן אויף אים, אמרין, דלא צריך והוא נסיב, מען פלעגט זאגן אויף אים אז ער נעמט געלט פון צדקה און ער דארף נישט, מן דדמך, נאך ער איז נפטר געווארן, בד, קון ואשכחן האט מען בודק געווען מ'האט געזען דהוה מפלג ליה לחורנין אז ער האט טאקע גענומען געלט פון צדקה אבער נישט פאר זיך ער האט עס אויסגעטיילט פאר עניים זאגט די גמרא ווייטער אן ענליכע מעשה ר' חנינא בר פפא הוה מפלג מצוה בלילה פלעגט זיך דרייען ביינאכט געבן צדקה אראפלייגן צדקה ביי עניים כדי זיי נישט מבייש צו זיין זיי זאלן נישט זען פון ווי די געלט קומט חד זמן פגע ביה רבהון דרוחייא ס'געווען עפעס איינמאל וואס די בעל הבית פון די אלע רוחות רעים האט אים געטראפן אמר ליה האט אים דער רוח רע געזאגט, לא כן אלפן רבי, נישט אזוי האט דער רבי אויסגעלערנט אז לא תסיג גבול רעך, אז מען טאר נישט משיג גבול זיין, און מילא דו ביסט א תלמיד חכם דרייסט דיך אליין ביינאכט, דו ווייסט דאך א תלמיד חכם טאר נישט ארויסגיין אליין ביינאכט, וואס דרייסט דיך ס'איז אונזער צייט יעצט, ביינאכט איז די צייט פון די מזיקים, טארסט נישט משיג גבול זיין, טארסט דיך יעצט נישט דרייען, אמר ליה, האט ר' חנינא בר פפא געזאגט פאר דעם מזיק, ולא כן כתיב שטייט דען נישט אין פסוק מתן בסתר יכפה אף? דאס גרויסע מצוה פון געבן צדקה בסתר ובמילא איך טו א מצוה שלוחי מצוה אינן ניזוקין קענסט מיר נישט מזיק זיין והוה מסתפי מיניה וערק מן קומוי און דער טאקע דער רוח רע דער מזיק האט מורא געהאט און איז אוועק געלאפן פון דארט זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יונה האט רבי יונה געזאגט אשרי נותן לדל אין כתיב כאן שטייט נישט אין פסוק אשרי נותן לדל אלא ווי אזוי שטייט אשרי משכיל אל דל אז מען דארף עס טון מיט השכלה מיט שכל, זה שהוא מסתכל במצוה היאך לעשותה, איינער וואס קוקט אויף די מצוה די מצוה פון צדקה און ער טראכט אריין און ער איז משכיל וויאזוי ער קען געבן צדקה פאר א עני אן אים מבייש זיין, כיצד היה ר' יונה עושה, וויאזוי פלעגט זיך ר' יונה פירן, כשהיה רואה עני בן טובים שירד מנכסיו, ער האט געזען אן עני א זון פון א גביר וואס האט פארלוירן דאס געלט, היה אומר לו, האט ער אים געזאגט בני, בשביל ששמעתי שנפלה לך ירושה ממקום אחר, כ'האב געהערט אז דו גייסט קריגן עפעס א ירושה, טול ואת פורע, נעם דיר דא געלט א דערווייל, און שפעטער העסט קריגן דאס געלט, די ירושה געלט וואס גייט דיר פאלן, העסט שוין צוריק צאלן. מן דהוה נסיב, נאכדעם וואס יענער האט גענומען דאס געלט, הוה אמר ליה פלעגט ער אזוי זאגן, מתנה היא לך, דו קענסט עס האלטן, דארפסט עס נישט צוריקגעבן, ס'טייטש ווייטער אלץ אים נישט צו מבייש זיין. זאגט די גמרא, חייא בר אדא, חייא בר אדא האט געזאגט, אית הוו סבין ביומינן, ס'איז געווען עלטערע אידן אין מיינע צייטן, אז מאן דהוה יהיב לון מבין ריש שתא לצומא רבא, טאמער מ'האט זיי געגעבן געלט צווישן ראש השנה יום כיפור, הוון נסבין, פלעגן זיי נעמען, מן בתר כן, לא הוון נסבין, נאך יום כיפור האבן זיי שוין נישט גענומען קיין צדקה געלט, פארוואס אמרין זיי פלעגן זאגן, דשתן גבן, אז אונזער הכנסה איז שוין ביי אונז. ס'טייטש צווישן ראש השנה און יום כיפור וואס דעמאלטס ווערט נאך פארשריבן די ביכער אין הימל, דעמאלטס האבן זיי גענומען צדקה געלט, אבער נאך יום כיפור פלעגן זיי זאגן וואס איז באשערט איז שוין באשריבן, און ממילא וואס דארף איך נעמען צדקה געלט, ס'שוין באשטימט וויפיל געלט דארף אריינקומען דאס יאהר, עטס אנקומען פון א אנדערע פלאץ מיר נישט אנקומען פון צדקה. זאגט די גמרא א מעשה, נחמיה איש שיחין, נחמיה טאקע דער וואס האט חופר געווען בורות שיחין וואס מ'האט שוין געזעהן, פגע בו ירושלמי אחד, האט אים געטראפן עפעס א ירושלמי, אמר ליה, האט די ירושלמי אים געזאגט, זכי עמי חדא תרנגולתא, געב מיר געלט צו קויפן א תרנגולת און ס'זאל זיין א זכות פאר דיר אז דו געסט צדקה. אמר ליה, נחמיה האט אים געזאגט, הילך טימיתיה דקופד, נעם דיר דא א מטבע און קויף דיר פלייש. ס'טייטש אמאליגע צייטן די פלייש פון א תרנגולת איז געווען טייערער פון בהמה פלייש, איז ער האט אים נישט געגעבן געלט צו קויפן תרנגולת פלייש נאר בהמה פלייש, וזבן קופד, טאקע דער עני האט געקויפט דער בהמה פלייש, ואכל ומית. און ער האט געגעסן און געשטארבן פארוואס ער איז נישט געווען צוגעוואוינט דערצו והוה צווח ואמר נחמיה פלעגט זיך דרייען און שרייען בואו וספדו להרוגו של נחמיה קומטס מספיד זיין די הרוג פון נחמיה ס'טייטש אז איך האב אים געהארגעט זאגט די גמרא ווייטער נחום איש גם זו אן ענדליכע מעשה היה מוליך דורון לבית חמיו האט געטראגן א דורון א מתנה פאר זיין שווער פאר זיין שווער אין שטוב ס'געווען דארט אסאך עסן פגע בו מוכה שחין אחד ס'א מוכה שחין א שוואכע האט אים געטראפן אמר ליה האט אים געזאגט זכי עמי ממה דאית גבך, געב מיר, צדקה פון דאס וואס ליגט ביי דיר, ס'זאל זיין א זכות פאר דיר. אמר ליה, נחום איש גם זו האט אים געזאגט, מיחזר, ווען איך קום צוריק, ס'טייטש קודם לאמיך אהינגיין, מכבד זיין מיין שווער, ווען איך קום צוריק וועל איך דיר געבן צדקה. יעצט די מפרשים זענען אויך מסביר, אז די סיבה וואס ער האט זיך נישט געיאגט איז ווייל ער האט פארשטאנען אז ס'ברענט נישט, ער זאגט איך, א זכות פאר דיר, עסט מיר געבן געלט, שוין, די זכות העט ווארטן. חזר, ווען ער איז צוריק געקומען, ואשכחיה מית, האט ער געזען אז דער עני געשטארבן איז געווען אזוי שוואך, ער האט נישט געהאט קיין עסן, טאקע איז ער געשטארבן. והוה אמר לקיבליה, איז ווען ער איז געשטאנען דארט פארן מת, האט נחום איש גם זו געזאגט, עינייה דחמינך ולא יהבון לך, יסתמיין, די אויגן וואס האבן דיר געזען און דיר נישט געגעבן געלט און נישט געגעבן צו עסן, זאלן בלינד ווערן, ידייה דלא פשטן מיתן לך, יתקטעון, די הענט וואס האבן זיך נישט אויסגעשטרעקט דיר צו געבן זאלן אפגעהאקט ווערן, רגלייא דלא רהטן למיתן לך יתברן, די פיס וואס זענען נישט געלאפן שנעל דיר געבן זאלן צעבראכן ווערן, ומטתיה כן, און טאקע די אלע זאכן זענען געשען צו נחום איש גם זו, סליק לגביה ר' עקיבא, איז ר' עקיבא אים געגאנגען מבקר חולה זיין, אמר ליה, האט ר' עקיבא אים געזאגט, אי לי שאני רואה אותך בכך, וויי פאר מיר אז איך זעה דיר אין אזא מצב פון יסורים, אמר ליה, האט נחום איש גם זו איהם געענטפערט, אי לי שאין אני רואה אותך בכך, וויי פאר מיר אז איך זעה דיר נישט אזוי, דו ביסט יא געזונט, ומלאי האט רבי עקיבא איהם געזאגט, מה את מקללני, וואס שעלטסטו מיר, אמר ליה, האט נחום איש גם זו געענטפערט, ומה את מבעט ביסורין, וואס שטויסט אוועק יסורין, יסורין איז א גוטע זאך, ס'איז אזא חביב אויף דיר, פארוואס ווייל ס'איז מכפר די עבירות, זאגט די גמרא, רב אושעיא רבה, רב אושעיא, דער גרויסער רב אושעיא, הוה רביה דבריה חד סגי נהורא איז די מלמד פון זיין זון איז געווען א בלינדע והוה יליף אכיל עמיה בכל יום און יעדן טאג האט רבי אושעיא רבה זיך געזעצט עסן מיט די מלמד א סעודה חד זמן הוה ליה אורחין ולא מטא מיכל עמיה ס'איז געווען עפעס אמאל אז רבי אושעיא האט געהאט געסט איז ער נישט געגאנגען זיצן עסן מיט די מלמד ברמשא סליק לגביה ביינאכט איז ער געקומען צו דעם מלמד זיך איבערבעטן, אמר ליה, האט אים רבי אושעיא געזאגט, לא יכעוס מרי עלי, איך וויל נישט זאלסט זיך רעגן אויף מיר, בגין דהוה לי אורחין יומא דין, איך האב געהאט היינט אורחים, דאמרית, איך האב געזאגט פאר זיך, אז טאמער כ'וועל דיר אויך איינלאדענען צוזאמען מיט די אורחים, און זיי קענען דיר נישט, דלא לבזה ביקרא דמרי יומא דין, זאלן דיר נישט מבזה זיין, זאלן זען סתם עפעס א בלינדע זיצט דא וועלן זיי דיר מבזה זיין, האב איך דיר נישט גערופן בגין כן לא אכלית עם מרי יומא דין, פאר דעם האב איך דיר נישט גערופן היינט צום סעודה, אמר ליה, האט די מלמד אים געזאגט, אתה פייסת למאן דמתחמי ולא חמי, דו האסט מפייס געווען די נראה ואינו רואה, דין דחמי ולא מתחמי, יקבל פיוסך, די רואה ואינו נראה זאל מקבל זיין דיין פיוס, וואס טייטש דער בלינדער איז דאך געווען א נראה ואינו רואה, מען קען אים זען אבער ער קען נישט זען, און ממילא זאגט דער בלינדער, דו האסט מיר מפייס געווען, זאל דער אייבערשטער, וואס דער אייבערשטער איז א רואה ואינו נראה, ער זאל דיר מפייס זיין, וואס טייטש ער זאל מקבל זיין דיין תפילות, אמר ליה, רבי אושעיא איז געפאלן דער לשון, האט ער געזאגט הדא מנא לך ווי האסטו געקריגן די לשון האסטו עס עפעס אפגענומען ערגעץ אנדערש האט פארשטאנען אז עס געהערט ערגעץ אנדערש אמר ליה האט דער מלמד טאקע געענטפערט אז עס איז געווען א מעשה וואס ער האט געהערט פון די מעשה די לשון אז עס איז געווען א מעשה מיט רבי לעזער בן יעקב ביי רבי לעזער בן יעקב דרבי לעזער בן יעקב עאל חד דסגי נהורא לקרתיה עס איז אמאל אנגעקומען א בלינדע ארעמאן דארט צו אים אין שטאט יתיב ליה רבי לעזער בן יעקב לרע מיניה איז רבי לעזער בן יעקב האט זיך געזעצט אונטער אים ס'טייטש האט אים געזעצט פאר זיך, אזוי דיימרון מענטשן זאלן זעהן, און מענטשן זאלן זאגן דאילולי דהוה בר נשא רבה, לא יתיב ליה ר' אליעזר בן יעקב לרע מיניה, ווען נישט דער מענטש איז א אדם חשוב, וואלט ר' אליעזר בן יעקב זיך נישט געזעצט אונטער אים. שוין, ווען מענטשן האבן אזוי געזעהן אז ר' אליעזר בן יעקב איז אים אזוי מחשיב, עבדון ליה פרנסה דאיקר, האט מען אים צוגעשטעלט א שיינע פרנסה פאר דעם בלינדן, אמר לון, האט ער געפרעגט דארט ער האט געזעהן עפעס א אסאך כבוד קריגט ער, מהו הכין, וואס איז דאס? אמרי ליה, האט מען אים געענטפערט, רבי אליעזר בן יעקב יתיב לרע מינך, אז רבי אליעזר בן יעקב איז געזעצן אונטער דיר, מען האט פארשטאנען ביסט א חשוב'ער מענטש, וצלי עלוי הדא צלותא, און טאקע דער בלינדער ארעמאן האט געדאוונט די תפילה אויף רבי אליעזר בן יעקב, אז אתה גמלת חסד למאן דמתחמי ולא חמי, דו האסט געטון א גמילות חסדים מיט דער נראה ואינו רואה מיט א בלינדע, דין דחמי ולא מתחמי יגמול יתך חסד, איז דער רואה ואינו נראה דער הייליגער באשעפער זאל מידה כנגד מידה טון מיט דיר חסד. זאגט די גמרא ווייטער דלמא דלמא אין ירושלמי איז א לשון פון א מעשה מעשה שהיה זאגט די גמרא ר' חמא בר חנינא ור' אושיע הוון מטיילין באילין כנישתא דלוד האבן שפאצירט אין די געסער לעבן די בתי כנסיות פון לוד לעבן די בתי מדרשים דארט אמר ר' חמא בר חנינא לר' אושיע האט ר' חמא בר חנינא געזאגט צו ר' אושיע כמה ממון שיקעו אבותי כאן וויפיל געלט האבן מיינע עלטערן דא אריינגעלייגט אין די שיינע בתי מדרשים אמר ליה האט ר' אושיע אים געענטפערט כמה נפשות שיקעו אבותיך כאן, וויפיל נפשות האבן דיינע עלטערן דא באגראבן? וואס טייטש לא הוה אית בני נש דילעון באורייתא? איז דען נישט געווען דא אידן תלמידי חכמים וואס מ'האט זיי געקענט מפרנס זיין, אנשטאטס בויען די שיינע בנינים די שיינע בתי מדרשים? זאגט די גמרא אן ענליכע מעשה, ר' אבון עבד אילין תרעיה דסדרא רבא, ר' אבון האט געבן געלט צו מאכן שיינע טויערן פארן בית מדרש פאר א גרויסע בית מדרש, אתא ר' מנא לגביה, ר' מנא איז געקומען אהין, איז ר' אבון האט געזאגט אמר ליה חמי מאי עבדית קוק וואס כ'האב געמאכט א שיינע טויער פארן בית מדרש, אמר ליה, האט ר' מנא אים געזאגט אויף דיר זאגט די פסוק, וישכח ישראל את עושהו ויבן היכלות, לא הוה בני נש דילעון באורייתא, איז דען נישט דא אידן וואס זענען עוסק בתורה וואס האסט זיי געקענט געבן די געלט אנשטאטס דעם? זאגט אונז די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה אז ס'איז געווען דארט א לשכת בדק הבית, ברענגט די גמרא א ברייתא, תנא מ'האט געלערנט א ברייתא, קדשי מזבח מוציאין את הראוי להן מקדשי בדק הבית, אין קדשי בדק הבית מוציאין את הראוי להן מקדשי מזבח, וואס טייטש אז טאמער ס'איז נישט געווען גענוג געלט אויף קדשי מזבח, נישט געווען גענוג געלט אויף קרבנות, האט מען געקענט נעמען געלט פון קדשי בדק הבית בדק הבית געלט און עס נוצן אויף קרבנות, אבער פארקערט נישט, ס'טייטש מ'האט נישט געקענט נעמען געלט פון קדשי מזבח און דאס נוצן אויף בדק הבית, און אויף דעם פרעגט די גמרא, והא תנינן אין אונזער משנה האמיר דאך געזען כלי שמצאו בו צורך לבדק הבית מניחין אותו והשאר נמכרים ודמיהן נופלין לבדק הבית אז די גאנצע לשכת בדק הבית דארט איז די כלים וואס מ'האט געקענט נוצן האט מען גענוצט און די רעשט פון די געלט איז געפאלן פאר בדק הבית שטייט דא אין ערגעץ נישט אז די געלט האט מען אויך געקענט נוצן אויף קדשי מזבח זאגט די גמרא אמר רב חזקיה

ס'איז געווען דרייצן שופרות אין בית המקדש וואס דארט האט מען צוזאמגענומען געלט, וואס מ'וועט זען אין המשך המשניות וואס די דרייצן שופרות זענען געווען, שלש עשרה שולחנות, ס'איז געווען דרייצן שולחנות אין בית המקדש, מ'וועט אויך זען אין די קומענדיגע משניות וואו די זענען געווען, און שלש עשרה השתחוואות היו במקדש, ס'איז געווען דרייצן פלעצער וואס דארט האט מען זיך געבוקט אין בית המקדש, און מ'וועט אויך זען אין די קומענדיגע משניות וואו די דרייצן פלעצער זענען, זאגט אבער די משנה אז של בית רבן גמליאל ושל בית ר' חנניה סגן הכהנים, די שטוב פון רבן גמליאל און פון ר' חנניה סגן הכהנים וואס דאס איז די זעלבע ר' חנינא סגן הכהנים, היו משתחווים בארבע עשרה, זיי האבן זיך געבוקט פערצן פלעצער, זיי האבן געהאט נאך א פלאץ ווי זיי האבן זיך געבוקט, והיכן היתה יתירה ווי איז געווען די פערצנטע פלאץ וואס זיי האבן זיך געבוקט, כנגד דיר העצים, לעבן די לשכת דיר העצים וואס דאס איז געווען עזרת נשים געווען דארט אזא צימער וואס דארט איז געווען די האלץ וואס כהנים בעלי מומים האבן באקוקט די האלץ אז עס איז נישט ווערעמיג וואס דארט פארוואס האבן זיך דארט געבוקט שכן מסורת בידן מאבותיהם ששם הארון נגנז זיי האבן געהאט א מסורת אז דארט איז די ארון באגראבן נאך די ערשטע בית המקדש ביים צווייטן בית המקדש איז שוין נישט געווען קיין ארון עס איז געווען באגראבן זיי האבן געהאט א מסורת דארט געווען פארדעם האבן זיך דארט געבוקט. זאגט די משנה טאקע מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק, ס'איז געווען א כהן וואס האט זיך דארט געפארעט אין דעם לשכת דיר העצים, וראה את הרצפה שהיא משונה מחברותיה, און האט געזען דארט עפעס א באלאטע איז אנדערש ווי די אנדערע באלאטעס, פארוואס טאקע ווייל דארט איז געלעגן בעצם באגראבן די ארון, בא ואמר לחבירו, האט געוואלט זאגן פאר זיין חבר ווי דאס איז, לא הספיק לגמור את הדבר, ער האט נישט געענדיגט זאגן וואס טייטש ער האט קוים געקענט זאגן ער האט נישט געזאגט עד שיצתה נשמתו און ער איז נפטר געווארן, וידעו ביחוד ששם הארון גנוז, און טאקע פון דעמאלטס האט מען געוואוסט אז דארט ליגט די ארון באגראבן, און די אייבערשטער האט טאקע נישט געוואלט אז די איד זאל קענען מגלה זיין ווי דאס איז, פארדעם איז ער נפטר געווארן פאר ער האט געקענט מגלה זיין. זאגט די הייליגע גמרא, מ'האבן געזען אין די משנה אז ס'געווען דרייצן שופרות, וואס עפעס האט עס געדארפט זיין ווי א שופר די פושקע, פארוואס האט עס נישט געקענט זיין א געהעריגע פושקע, זאגט די גמרא תנא, השופרות הללו עקומות היו, צרות מלמעלה און רחבות מלמטה, פארוואס? מפני הרמאין, פאר די פאפערס, מענטשן זאלן נישט קענען גנב'נען פון דארט געלט און אריינלייגן די הענט, האט מען געמאכט אזוי שמאל פון אויבן און ברייט פון אונטן זאל מען נישט קענען אריינשטעקן די הענט, און אז מען האט עס געוואלט אויסליידיגן האט מען געדארפט איבערקערן דעם גאנצן שופר, אזוי האט קיינער נישט געקענט גנב'נען. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, תנא בשם ר' לעזער, מיר האבן געלערנט א ברייתא בשם ר' לעזער, הארון גלה עמהן לבבל, ר' לעזער קריגט זיך אויף די משנה, אין די משנה האבן מיר געזען אז דער ארון איז באגראבן לויט געוויסע שיטות, על כל פנים זעען דאך די בית רבן גמליאל און בית ר' חנניה סגן הכהנים האבן געהאלטן אז ס'איז געווען באגראבן דארט אין דעם לשכת דיר העצים, זאגט דא ר' לעזער ניין, אז דער ארון איז געגאנגען אין גלות מיט כלל ישראל אין בבל אריין, מאי טעמא פון ווי לערנט מען עס ארויס, ווייל שטייט אין פסוק, לא יותר דבר אמר ה', אז עס וועט גארנישט איבערבלייבן, דער פסוק זאגט דארט נבואה וואס גייט זיין, אין דבר אלא שהדיברות לתוכו, דבר מיינט די זאך וואס די עשרת הדיברות ליגט אין אים ס'טייטש די ארון, און אויף דעם זאגט דער פסוק לא יותר דבר אמר ה' ס'וועט גארנישט איבערבלייבן, אז די ארון וועט נישט איבערבלייבן אין ירושלים, נאר ס'וועט אויך אריינגיין אין גלות אין בבל און ס'וועט נישט צוריקקומען. וכן הוא אומר, ברענגט ער נאך א פסוק, וואס פון דארט זעט מען אז די ארון איז געגאנגען אין בבל, און ווי דער תקלין חדתין איז מסביר וואס דארף מען נאך א פסוק, ווייל דער ערשטער פסוק איז סך הכל א נבואה וואס גייט געשען, ס'מוז נישט זיין ס'איז טאקע געשען, ס'קען זיין אז די נבואה איז נתבטל געווארן ווייל כלל ישראל האט תשובה געטון, אבער פון דעסטוועגן דא זעהן מיר א ראיה אז ס'איז טאקע אזוי געשעהן, זאגט דער פסוק דארט לתשובת השנה שלח המלך נבוכדנצר ויביאהו בבלה עם כלי חמדת בית השם, איזהו כלי חמדת בית השם, וואס איז דאס די כלי חמדת בית השם? זה ארון, דאס איז די ארון וואס די תורה ליגט דאך אין דעם, די תורה ווערט גערופן כלי חמדה, הנחמדים מזהב ומפז רב, און ממילא זעהן מיר אז ס'איז טאקע אנגעקומען קיין בבל, על כל פנים לויט רבי לעזער זאגט אונז די גמרא, תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא א דריטע שיטה, ס'טייטש אין די משנה האבן מיר געזען אז ס'איז געווען נגנז אין די לשכת דיר העצים, אין די ברייתא האבן מיר יעצט געזען לויט רבי לעזער אז ס'איז אנגעקומען קיין בבל, זעהן מיר דא א דריטע שיטה תנא רבי יהודה בן לקיש אומר, במקומו היה ארון נגנז, אז די ארון איז נגנז געווארן במקומו וואס טייטש אויפן פלאץ, ביים קדשי קדשים, דארט איז עס באגראבן, הדא הוא דכתיב, דער ברענגט א ראיה פון פסוק, שטייט אין פסוק ויאריכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר ולא יראו החוצה, און די עיקר נקודה איז ווי די פסוק פירט דארט אויס ויהי שם עד היום הזה, זעהן מיר אז עד היום הזה ביז היינטיגע צייטן ליגט נאך די ארון דארט אויפן פלאץ אין קדשי קדשים, ס'ליגט נישט אויבן נאר ס'ליגט דארט באגראבן. זאגט יעצט די גמרא דרך אגב אז מ'האט געברענגט דעם פסוק, זאגט די גמרא כתיב שטייט דאך אין פסוק ויראו אז מ'האט געזעהן די ראשי הבדים, ואת אמרת, און נאכדעם זאגט די פסוק ולא יראו אז מ'האט עס נישט געזעהן, אלא נאר וואס מיינט די פסוק צו זאגן נראין ולא נראין בולטין ויוצאין כשני דדי האשה אז די בדי הארון האבן זיך ארויסגעשטעקט דארט פון דעם פרוכת אזוי ווי שני דדי האשה און ממילא מען האט עס געזען מען האט געזען דארט ווי עס שטעקט זיך ארויס אבער מען האט עס נישט ממש אליין געזען זאגט די גמרא ווייטער ורבנן אמרי די חכמים האבן געזאגט דאס איז די חכמים וואס בעצם האבן געזען אין די שיטה אין די משנה אז בלשכת דיר העצים היה ארון גנוז אז די ארון איז געווען באגראבן אין לשכת דיר העצים, און די ברייתא ברענגט יעצט די מעשה וואס מ'האט געזען אין די משנה מעשה בכהן אחד בעל מום שהיה עומד ומפצל עצים בלשכת דיר העצים א כהן א בעל מום וואס האט דארט צענומען די האלץ צו זען צו ס'איז דא דארט ווערים דארטן אין לשכת דיר העצים וראה את הרצפה שהיא משתנה מחברותיה ער האט געזען איין בלאטע איז אנדערש ווי די אנדערע בא ואמר לחבירו האט געזאגט פאר זיין חבר בוא וראה את הרצפה הזו שהיא משתנה מחברותיה, לא הספיק לגמור את הדבר עד שיצא נשמתו ביז ער איז נפטר געווארן, וידעו ביחוד ששם ארון גנוז, און מען האט געוואוסט קלאהר אז דארט טאקע ליגט די ארון. זאגט די גמרא, תנא ר' אושי', מיר האבן געלערנט אין א צווייטע ברייתא אז דער כהן הקיש עליה בקורנס האט געהאקט דארט אויפן ערד אויף דעם בלאטע מיט א האמער, ויצאת אש ושרפתו, און ס'איז ארויס א פייער און ס'האט אים פארברענט, אדער דא א דעה וואס זאגט ס'האט פארברענט דעם האמער. זאגט די גמרא ווייטער תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי יהודה בן לקיש אומר, רבי יהודה בן לקיש זאגט, שני ארונות היו מהלכין עם ישראל במדבר, אז ס'איז געווען צוויי ארונות מיט כלל ישראל אין מדבר, אחד שהיתה התורה נתונה בתוכו, איינס איז געווען די ארון, די גרויסע ארון וואס אונז ווייס מיר וואס דארט איז געלעגן די לוחות און די תורה, ואחד ס'איז געווען א צווייטע ארון, שהיו שברי לוחות נתונין בתוכו, וואס דארט איז געלעגן די שברי לוחות, זה שהיתה התורה נתונה בתוכו, היה מונח באוהל מועד, די געהעריגע ארון איז געווען אין אוהל מועד, הדא הוא דכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק וארון ברית ה' ומשה לא משו מקרב המחנה, אז ס'איז קיינמאל נישט ארויס פון פלאץ, ווייטער זה שהיו שברי לוחות נתונין בתוכו, היה נכנס ויוצא עמהן, דאס איז לפעמים ארויס אינדרויסן ס'טייטש געגאנגען פאר כלל ישראל ווען מ'איז געגאנגען אין מדבר, ופעמים שהיה מתראה עמהן, און ס'האט זיך אויך געמאכט אז מ'האט עס גענומען מיט זיך אין מלחמה, ורבנן אמרי, די חכמים זאגן ניין, ארון אחד היה, ס'איז געווען נאר איין ארון, נישט געווען קיין צוויי ארונות, ופעם אחת יצא בימי עלי ונשבה, און טאקע די איין ארון האט מען איינמאל ארויסגענומען פון קדשי קדשים, איז טאקע געפאנגען געווארן דארט ביי די פלישתים ביי די מלחמה וואס מ'האט מלחמה געהאלטן מיט די פלישתים אין די צייטן פון עלי און די פלישתים האבן עס געפאנגען, און די גמרא ברענגט א ראיה דא צו די שיטת חכמים אז ס'איז נאר געווען איין ארון טאקע, קרייא מסייע ליה לרבנן, ס'איז דא א פסוק א ראיה צו די חכמים, ווייל דער פסוק זאגט דארט, דער נביא זאגט אין שמואל, אז ווען די פלישתים האבן געזען דארט דעם ארון, זיי האבן געהערט אז דער ארון איז ארויסגעקומען, האבן זיי געזאגט, אוי לנו מי יצילנו מיד האלקים האדירים האלה, מילא זעען מיר דא, אז מילה דלא חמון מן יומיהון, ס'איז געשען דא עפעס וואס איז קיינמאל נישט געשען פריערט, און מילא די פלישתים זענען ארויס פון די כלים, זיי האבן אנגעהויבן מורא האבן, זיי האבן געזען א זאך וואס זיי האבן קיינמאל נישט געזען, טאקע כשיטת חכמים נישט געווען א ארון וואס איז אלעמאל געגאנגען אין מלחמה, נאר עס איז געווען איין ארון דאס איז אלעמאל געווען אין קדשי קדשים און איינמאל האט מען עס ארויסגענומען, זאגט אבער די גמרא קרייא מסייע לרבי יודא בן לקיש, ס'איז יא דא א פסוק א ראיה צו רבי יודא בן לקיש אז ס'איז יא געווען צוויי ארונות, ווייל שטייט אין פסוק ויאמר שאול לאחיה הגישה ארון האלקים, שאול המלך האט געזאגט דארט צו אחיה ברענגטס דעם ארון האלקים ברענגטס אהער דעם ארון, און די קשיא איז והלא ארון בקרית יערים היה, וואס טייטש די ארון וואס די פלישתים האבן געפאנגען אין די צייטן פון עלי, איז געווען אין קרית יערים, ס'איז נישט געווען דארט ווי שאול המלך איז געווען, דארט ווי מ'האט מלחמה געהאלטן מיט די פלישתים, און מילא ווי קען שאול המלך זאגן ברענגטס אהער דעם ארון, ער האט געהייסן ברענגען דעם ארון ווייל ער האט געוואלט פרעגן א שאלה דארט אין אורים ותומים, וואס ווען מ'פרעגט א שאלה אין אורים ותומים בדרך כלל האט מען געדארפט שטיין פארן ארון, פארדעם האט ער געהייסן אהין ברענגען דעם ארון, אבער די ארון איז דאך געווען אין קרית יערים וואס טייטש ער האט געהייסן אהין ברענגען די ארון, נאר וואס דען איז א ראיה ס'איז געווען טאקע צוויי, ס'איז געווען איין ארון וואס דארט איז געווען די לוחות און דאס איז טאקע געווען אין קרית יערים, חוץ דעם איז געווען א ארון מיט די שברי לוחות וואס דאס האט שאול המלך געהייסן ברענגען. זאגט אבער די גמרא, מה עבדין ליה רבנן, וואס טוהן די חכמים מיט דעם פסוק? חכמים האלטן אז ס'איז נאר געווען איין ארון, דא זעהט מען אז שאול המלך האט געהייסן ברענגען דעם ארון, די ארון איז דאך געווען אין קרית יערים, ענטפערט די גמרא אז זיי טייטשן טאקע הגישה אלי הציץ, אז ער מיינט נישט די ארון וואס דארט איז געווען די לוחות, נאר ער האט געמיינט צו זאגן דעם קאסטן, די קאסטן וואס דארט געפינט זיך די בגדי כהונה מיט די ציץ, מיט די חושן וואס דארט קען מען פרעגן די אורים ותומים, דאס האט שאול המלך געהייסן ברענגען. זאגט די גמרא יעצט נאך א ראיה צו רבי יודא בן לקיש, קרייא מסייע לרבי יודא בן לקיש, דער פסוק זאגט דארט ווען אידן האבן מלחמה געהאלטן דארט מיט די בני עמון אין די צייטן פון דוד המלך, זאגט דארט דער פסוק הארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, אז דער ארון איז געווען דארט בסוכות, פרעגט זיך די שאלה והלא ארון בציון היה, דער ארון איז דאך געווען אין ירושלים, ס'איז נישט געווען דארט אינדרויסן, סוכות איז משמע אין די געצעלט דארט בשעת מ'האט מלחמה געהאלטן אין איינע פון די געצעלטן איז געווען דער ארון, איז לכאורה משמע אז ס'איז געווען צוויי ארונות איינס אין ירושלים און די צווייטע בסוכות דארט אינדרויסן בשעת מלחמה, זאגט אבער די גמרא מה עבדין ליה רבנן, וואס טוען די חכמים מיט די פסוק, ענטפערט די גמרא, זיי טייטשן טאקע אז סכך שהוא כקירוי שעדיין לא נבנה בית הבחירה, אז סוכות מיינט נישט אז עס איז געווען דארט אין געצעלט אינדרויסן בשעת מען האט מלחמה געהאלטן, נאר די ארון איז אוודאי געווען אין ירושלים דארט אויף מקום המקדש, אבער דער בית המקדש איז דאך נאכנישט געשטאנען דעמאלטס, און מילא ווי איז עס געלעגן, איז געווען דארט אזא סוכה'לע וואס דארט איז געלעגן דעם ארון, דאס מיינט בסוכות.